אפאר וואכן פון נאכן חורבן בית שני, די אלע עמפייערס וואס האבן עס איינגענומען ביז די תקופה פון די אטאמאן עמפייער וואס די ישוב הישן האט געזעצן אונטער זיי. אזוי די חורבן איז געווען אין יאר תתקל, זיבעציק די גויאישע לוח, טיטוס האט איינגענומען ירושלים. כידוע אז אין לעם שער יפו איז דא א גרויסע פאלאץ וואס מען רופט עס אן מגדל דוד, די טאוער אוו דעיוויד, דאס האט גארנישט מיט דוד המלך, דאס האט געבויט הורדוס, הורדוס האט געבויט א ריזיגע פאלאץ ווי ווערט באשריבן אין יוסיפון, א ריזיגע פאלאץ מיט וואסער, מיט חיות, מיט פייגלעך, ארום די פאלאץ האט ער געבויט דריי וואטש טאוערס, מגדלים, אכטונג צו געבן אויף די פאלאץ, און ארום די וואטש טאוערס האט ער געבויט א ריזיגע חומה, און דאס איז מגדל דוד. יעצט ווען רוים האט איינגענומען ירושלים, נאכדעם וואס די אידן זענען אוועק פון שטאט, האבן זיי גענוצט די פלאץ אויף א ארמי בעיס, אכטונג צו געבן אויף די שטאט אז קיין איינער זאל נישט עס איבערנעמען נאך זיי, ווייל די שטאט איז געווען ליידיג, קיינער נישט געקומען, נאר די לגיון פון רוים געזעצן דארט אין א ליידיגע שטאט, דאס איז אנגעגאנגען אין זיבעציק יאר. זיבעציק יאר שפעטער איז געווען מרד בר כוכבא. אונז וועלן רעדן וועגן די זיבעציק יאר. וואס מיינט א לגיון? א לגיון ווערט דערמאנט אסאך מאל אין חזל, לגיונו של מלך. דאס איז א רוימישע ווארט אויף א ארמי בעיס, א קבוצה פון אפאר טויזנט סאלדאטן. לכתחילה איז דאס געווען פיר מיט א האלב טויזנט סאלדאטן, אבער אין די תקופה פון טיטוס איז דאס געווען אסאך מער, צווישן אכט ביז צען טויזנט סאלדאטן. רוים האט געשיקט לכתחילה. פיר יאר פארן חורבן צוויי לגיונות איינצונעמען ארץ ישראל, די צוויי איז נישט געווען גענוג, האבן זיי געשיקט נאך צוויי, צוזאמען איז געווען פיר, צוויי פון די פיר, דער צענטער מיטן פינפטן, האבן איינגענומען ירושלים. יוסיפון שרייבט אז איין לגיון האט מען אוועקגעזעצט, האט מען אוועקגעשטעלט אויף מזרח זייט פון ירושלים און איינע אויף מערב זייט פון ירושלים, יעצט מערב זייט האט מען נישט געוויסט אוואו דאס איז ביז פאר צוואנציג יאר צוריק, מזרח פארשטייט יעדער איינער אז דאס איז הר הזיתים, הר הזיתים איז מזרח זייט פון פון ירושלים און ס'איז העכער ווי די שטאט, דערפאר האט מען זיך באזעצט אויף א העכערע פלאץ צו בוחן זיין די שטאט, די שוואכקייטן פון שטאט, וויסן ווען און ווי מ'קען עס אייננעמען, אבער אויף מערב זייט פון שטאט דאס איז שער יפו און שער שכם האט מען נישט געוויסט ביז פאר צוואנציג יאר בערך צוריק תשס האט מען געגראבן אין מגרש הרוסים דאס איז לעמען רחוב צווישן רחוב הנביאים מיט רחוב יפו און מען האט געטראפן שיריים פון די צענטע לידזשען און ס'זענען כלי חרס פון זיי וואס עס שטייט קלאר אויסגעקריצט אויף דעם LEG לידזשען איקס, איקס איז א צען אויף ראמען נומעראל, דאס איז געווען פארן חורבן, נאכן חורבן האבן זיך אריינגעזעצט אין מגדל דוד, פון וואנעט ווייסן אונז ווען זיי האבן געטראפן הונדערטער כלים זייערע וואס יעדע כלי איז אויסגעקריצט אויף זיי די סימבאל, יעדע לידזשען האט געהאט דריי סיריס, די נומבער, א נאמען, מיט א סמל, איז נומבער טען איז די נאמען זייער האט געהייסן פרענטעסיס, די סמל, די סימבאל זייער איז געווען א חזיר, א חזר, איז אויף יעדע קריגל, אויף יעדע מטבע איז דא די דריי זאכן, די נומבער, די סימבאל מיט די נאמען. איך וויל אייך צושטעלן אז חזל זאגן פערציג טעג פארן חורבן האט רומי שוין ארום גענומען די בית המקדש, מ'האט שוין נישט געקענט קויפן קרבנות, האט מען אראפ געשיקט געלט מיט די חומה, און רומי האט ארויף געשיקט א בהמה פאר די קרבן תמיד, פאר די שני תמידים. און איין טאג האבן זיי ארויפגעשיקט א חזיר, ונעץ טלפיו אין חומת הבית אין חומת העיר און נזדעזעה ארץ ישראל ת"ק אמה ת"ק אמה, איז איך וויל זאגן אז ס'איז א משל פאר די לגיון, די לגיון האט חרוב געמאכט ירושלים מיטן הר הבית, אינטערסאנט אז כאטשיג די לגיון איז געווען איז געווען די שיא פון די חילול השם, די לגיון, דער ווארט, דער מושג לגיון אבער חזל האבן עס גענוצט, חזל האבן אויפגעקויפט דעם ווארט, ס'דא צוויי מאל אין די משנה, אין סוף כלים, רעכנט אויס די משנה כל מיני כלים, וויפיל די שיעור, ווי גרויס די כלי דארף זיין צו מקבל טומאה זיין, איז איין כלי איז יד המעצד של לגיונות, א יד פון א גרזן, פון א האק, ווי גרויס דארף זיין די יד, אזוי ווי פון א פון א לגיון, אז טאמער ס'איז קלענער פון דעם איז עס נישט קיין כלי. און סוף מסכת אהלות, און די משנה רעכנט אויס אוואו דארף מען חושש זיין אוואו ס'איז דא מדורות של גוים, מדורות של גוים איז געווען גוים וואס האבן וואס האבן באגראבן זייערע מתים אין די חצרות און נאך חשש פון טומאה, דערפאר טאר מען א כהן נישט ארויס פארן חוץ לארץ לטומאת העמים, איז דא פלעצער וואס מען דארף נישט חושש זיין, און איינע פון די פלעצער איז מקום הלגיונות. ביי זייער מאכט אינגען בעסערע מענטשן, יא, אויב זענען בעסערע מענטשן, איז ביי זייער חצר איז באגראבן זיי, שוין איז כאטשיג דאס ווייסט מען אז אין מגדל דוד איז נישטא קיין שיריים פון זייערע מתים, און כ'האב פריער דערמאנט אז חזל האבן עס גענוצט אויכעט אויף א גוטן מנהג אויף א גוטן טערם, לגיונו של מלך אז חז אז די חכמים הייסן לגיונו של מלך כלפי כביכול, אוואו נאך דערמאנט מען עס, מען דערמאנט דאס יעדע יאר תשעה באב, ביי נחם זאגט מען ויבלעוה לגיונות ויכלוה עובדי פסילים. דאס איז די איינציגסטע מאל וואס ווערט דערמאנט לגיון אין סידור, די פלא טאקע איז ווייל חזל אין שמונה עשרה איז עס על טהרת הלשון קודש, און דאס איז א לאטין ווארט, טאקע א פלא. ס'איז געווען א איד א ריזיגער תלמיד חכם, א גאון, האט געהייסן ר' דוד תמר, געשריבן א ריזיגן ביאור אויף ירושלמי, א הערליכן ביאור אויף ירושלמי, עלי תמר, און ער פרעגט די קשיא, ווי האבן חזל גענוצט א גוי'אישע ווארט, אונז ווייסן אז לכתחילה דארף מען דאווענען אויף לשון קודש, די משנה אין סוטה, ענפערט ער אז די חורבן איז געווען אזוי גרויס, גיבט ער א דוגמא, ער איז געראטעוועט געווארן פון די נאצים, איז ארויפגעקומען דערנאך נאכן קריג, גיבט ער א דוגמא די נאצים, יא, די נאצים איז די גרעסטע ביטוי אויף א אויף רשעות, עס איז נישטא נאך א גרעסערע עקסטרעמיסט פון רשעות ווי די נאצים, נאצים קען מען קען מען טייטשן אויף לשון קודש, עס איז די זעלבע זאך אין יענץ אין יענע יארן געווען, רוים איז געווען דער שיא פון די רשעות, אז מען האט עס נישט געקענט איבער טייטשן אויף א אנדערע ווארט, א גוט ווארט. די גאונים, אינטערסאנט, האבן איבערגעביטן דעם נאמען פון לגיון אויף לגאיונים, ל ל, אנשטאטס ל ג י י ו נ י מ, לגיונים, נאר זיי האבן צוגעלייגט א א אלף. לגאיונים. ס'איז דא א פסוק אין תהלים, הבוז לגאיונים. גיא איז א עמק, א טאל. זיי האבן זיך ארומגעשפילט, ס'איז געווען גאונים וואס האבן זיך ארומגעשפילט מיט דעם ווארט, צוגעלייגט א ל'. מ'טרעפט נאך אין חזל אויף לשון טובה, און אויך אויף מעשה'ס אויף אגדתא. די תוספתא דערציילט אין סוטה אז סיסרא, סיסרא איז נאך געווען אין בית ראשון, לא נתגאה לפני המקום אלא בלגיונו שאין מקבלין שכר. ער איז געווען אזא רשע, אז זיינע לגיונות, זיין ארמעי, זיינע ארמי בעיסעס באקומען נישט קיין שכר, אונז ווייסן אז אלע סאלדאטן אין יענע יארן האבן באקומען א משכורת יעדע חודש, ס'דא פילע קבלות פון יענע יארן. סיסרא האט זיך גרויסגעהאלטן כלפי כביכול, מיינע סאלדאטן, זיי זענען ערנסט פאר מיר זיי האבן לשם שמים. חזל האבן גענוצט די ביטוי לגיונות, כאטש איז נאכנישט געווען דער דער לגיון, די לגיון איז געווען נאר סוף בית שני, אבער די טערם האבן זיי שוין גענוצט אפילו אויף א משל אויף א מעשה פון בית ראשון, דער מדרש אין במדבר, אנהייב במדבר, פרשת במדבר, שטעלט פאר, פארוואס האט כביכול געבעטן מ'זאל ציילן די אידן? ער ווייסט שוין פון פרשת כי תשא, וואס דארף ציילן נאכאמאל די אידן? משל למלך שיש לו לגיונות הרבה, ואומר לפרופטיסוס, דאס איז א שר, לך מנה את הלגיונות העומדים לפני. איז הוא הדין, כביכול זאגט אז כלל ישראל עומד לפני, מפני חיבוב, איך האב זיי ליב, איך צייל נאכאמאל. האט מען גענומען די די מנהג פון א פון א לגיון אויף א גוטע זאך, דאס איז א פלא, א שטיקל חידוש. נאך א משל איז דא אין פרשת בא, זאגט דער תנחומא א משל א די אויף די מכות, די עשר מכות, אזוי ווי א פאלק נעמט איין לגיונות און זיי כאפן קלעפ, אזוי האט כביכול געשלאגן די מצרים נאך אפאר משלים אין חזל. יעצט וואס האבן אונז היינט פון דעם חורבן? ווי קען מען זעהן דעם חורבן? מען קען זעהן אין מגדל דוד איז דא פיל קריגלעך ווי מ'האט דערמאנט פריערט פון די פון די לגיון די לגיון וואס האט פארברענט דעם בית זייערע כלים איז אויפגעקריצט אויף דעם די צענטע לגיון איקס. א עקס איז א צען. וואס נאך האבן אונז? אין שער יפו איז דא א האטעל וואס הייסט האטעל אימפעריעל. דאס האט מען געבויט אין תרמ"א. ווען מען האט געבויט די יסודות האט מען געגראבן די יסודות פון די האטעל האט מען געטראפן א שטיין. א אלטע שטיין ארויסגעווארפן. אפאר יאר שפעטער איז געקומען א ארכעלאג ער האט געקוקט דעם שטיין ער האט געשפרינגען. די שטיין איז פון די יאר פון דעם חורבן. דארט שטייט אז דאס איז א אבן המיל, א אבן המיל האט רוים, רוים האט איינגענומען ארץ ישראל אין יענע יארן, איז ביי יעדע מייל, א מייל איז א איז א רוימישע מידה, ס'איז צוויי טויזנט פיס, צוויי טויזנט צעדים טריט, ביי יעדע מיל, וואס אונז זאגן צוויי טויזנט אלפיים אמה, איז האבן זיי געשטעלט א שטיין אונז האבן איינגענומען ביז אהער, און ס'איז אויך געווען א סיין, היינט האט מען דא די הייוועיס דא סיינס קומענדיגע שטאט וועט זיין נאך צען קילאמעטער, יא דאס איז געווען א סיין, אויף די אבן המיל אויף די שטיין האבן זיי געשריבן דאס האט טיטוס איינגענומען שטייט נישט טיטוס שטייט די גאווערנער אונטער טיטוס האט איינגענומען ביז אהער און נאך נאך א שטיקל וועג וועט זיין די קומענדיגע שטאט אדער די קומענדיגע פלאץ ווי מ'האט איינגענומען און דאס איז א לעבעדיגע עדות אויף אויפן חורבן. כ'מיין אז ס'איז די די שטארקסטע עדות וואס איז דא חוץ פון מטבעות, ס'איז דא א ים מיט מטבעות פון די יאר ווייל רוים גלייך ווען זיי האבן איינגענומען די אידן האבן ארויסגעגעבן מטבעות פאר דעם פארן חורבן ביי די פיר יאר פיר יאר פארן חורבן האבן די אידן זיך געשלאגן מיט רוים, דאס האט צוגעברענגט דעם חורבן, אין די פיר יאר האבן אידן ארויסגעגעבן מטבעות, שנה א' לציון, שנה ב', שנה ג', שנה ד', דעטס איט. שנה ד' איז געווען די חורבן. גלייך נאכדעם האט רוים ארויסגעגעבן זייערע מטבעות, און מען, באלד רעדט מען וועגן דעם, מען זעהט דעם חורבן אין די מטבע. זיי האבן אויסגעקריצט די כיבוש אויף די אבן, נאכדעם האבן אונז אש, דאס איז די לעצטע זאך וואס אונז האבן, אש אין הייזער פון ירושלים מתקופת בית שני, ווי מ'האט עס פארברענט און נאך געבליבן די אש, נאך ששת הימים האט מען עס געעפנט, האט מען געטראפן. האלץ מיט אש און כלים פארברענטע. איז די שטיין די אבן המיל איז א לעבעדיגע זאך דאס שטייט עד היום און שרייט אונז האמיר איינגענומען ביז אהער. איז די חורבן געווען אין יאר תתק ל אויף די גויאישע זיבעציק דריי יאר שפעטער איז געווען מצדה, מצדה איז געווען די לעצטע פעסטונג וואס הורדוס האט געבויט וואס די קנאים האבן זיך דארט אריינגעשטעלט און ס'איז געווען כמעט אוממעגליך צו אייננעמען. אבער די דריי יאר, דריי יאר האבן זיך געהאלטן, אינמיטן די דריטע יאר האבן זיי שוין געזען אז מען קען שוין נישט אויסהאלטן, און די מעשה גייט אז מען האט זיך גענומען דאס לעבן, רוים איז שפעטער אריינגעקומען און געטראפן אלעמען געהארגעט. דאס איז געווען אין יאר דרײַ און זיבעציק, און איז אין די היסטערי אז מען וויל זאגן די שנות החורבן איז פון זיבן און זעכציק וואס איז פיר יאר פאר זיבעציק, ביז דרײַ און זיבעציק ס'איז זיבן יאר איז געווען שנות החורבן, פון דרײַ און זיבעציק איז אידן וואוינען נישט אין ירושלים, אוואו וואוינט מען יא? אין יהודה, אין לשון הגמרא איז דאס יבנה, יא יוחנן בן זכאי האט געבעטן פון ארויס פון ירושלים יבנה וחכמיה, אבער עס איז נישט נאר יבנה עס איז די גאנצע יהודה. פון חברון ביז שכם, כולל דרום און צפון, און שפעטער איז געווען מרד בר כוכבא און א איד געהייסן שמעון בר כוזבא, און ער האט צוזאמגענומען טויזנטער אידן גיבורים, מ'זאגט אונז זענען אויפגעגעסן פון רוים, אונז דארף מען זיי פארטרייבן, וואס האט רוים געמאכט? רוים האט אריינגעפירט עבודה זרות מיט כל מיני גוי'אישע איידיעס, און די אידן האבן עס נישט געקענט איבערטראגן. איז אויך דריי יאר האבן זיי ארויסגעגעבן אונז האבן די מטבעות זייערע, איז די ערשטע דריי יאר האבן זיי געוואונען, לשחרור ציון, שנה א' לשחרור ציון, שנה ב', שנה ג', און א יאר שפעטער האט רוים געברענגט ווייטער צוויי לגיונות און אויסגעשאכטן הונדערטער טויזנטער אידן ס'דא גוזמאות אין גמרא, דאס איז הרוגי ביתר. גמרא גיטין אז עס האט זיך געגאסן די בלוט פון די אידן ביז אין ים, אזוי שטארק ארויסגעגעבן די חורבן פון פון חורבן ביתר, די שרעקליכע חורבן, אז די רמב ם שרייבט אין הלכות תשעה באב אז עס איז געווען ערגער ווי תשעה באב, ערגער ווי די חורבן הבית. נאך מרד בר כוכבא האט רוים נישט געלאזט אידן וואוינען אין יהודה, אוואו וואוינט מען יעצט פון יעצט און ווייטער? אין צפון, יא ביי אונז זאגט מען צפון מירון צפת טבריה, אבער די גאנצע געגנט פון טבריה ביז לעבענאן האבן אידן זיך באזעצט דארט, דאס וועט מען רעדן די קומענדיגע וואך, אבער מסיים זיין יעצט וואס איז געווען אין ירושלים, איז לפי די נוצרישע היסטאריע, די נוצרים זענען געקומען דא דרײַ הונדערט יאר שפעטער, שרייבן זיי אז רוים האט נישט אריינגעלאזט קיין אידן אין ירושלים כל זמן רוים האט געהערשט, און אזוי האבן אלע היסטאריאנען אנגענומען, קיינער האט נישט געזאגט אנדערש. די פראבלעם איז געווען ס'איז געקומען חכמים די לעצטע הונדערט יאר און געוויזן אז ס'איז דא זעקס מאל אין ש"ס מאמרים פון קהילה קדישא דבירושלים. הלכות וואס מ'האט געהערט פון קהילה קדישא בירושלים אדער זיי האבן איבערגעגעבן הלכות אדער וואס מ'האט גערעדט אין די וואס איז וואס זיי האבן איבערגעגעבן אנדערע איבערגעגעבן זייער נאמען דאס איז א פראבלעם וואס מען קען ענטפערן אז דאס איז געווען נאר ביז בר כוכבא ביז בר כוכבא איז נאך געווען עפעס מ'האט געקענט וואוינען אין ירושלים אבער נאך בר כוכבא איז שוין א רוימישע שטאט און און א ישיבה האט מען נישט געקענט עפענען ס'איז געווען אוממעגליך צו עפענען א ישיבה וואס יא מען האט געקענט קומען תשעה באב יעדע יאר תשעה באב האבן די אידן געצאלט א געוויסע שטייער א געוויסע מס און מען איז ארויף אויף די הר הבית און מען האט געקלאגט אויפן חורבן, אויף דעם איז דא אסאך עדויות, און רוים האט ארויסגעגעבן יענע יארן מטבעות, איין מטבע וואס אונז האבן איז צו דערדרוקן יהודה, אויס יהודה, ביז יעצט הייסט עס יהודה, אויס יהודה, Judea איז צוקנאקט, עס איז איינגעבויגן, עס ווערט איינגענומען, אדער מיט א בייטש אויף אויפן קאפ, נאכדעם איז דא א וויכטיגע מטבע וואס אונז כמעט איז נישטא, אפשר דא צוויי פון דעם אין די וועלט וואס מען האט געטראפן, עס גיט א פשט אויף די משנה. די משנה זאגט אין תענית אז אז תשעה באב איז געווען עטליכע זאכן, די לעצטע זאך איז נחרשה העיר, איז אלע מפרשים לערנען אפילו די ראשונים לערנען מען האט אפגעאקערט די שטאט, אויסגעאקערט די גאנצע ס'איז גארנישט געבליבן, מיט דעם וויל מען פארענטפערן פארוואס טרעפט מען נישט פון בית המקדש היינט גארנישט, כמעט גארנישט, ווייל רומי יענע יארן האט האט אלעס אויסגעאקערט, אבער ס'איז נישט ריכטיג ווייל היינט האט מען געטראפן אסאך זאכן. אסאך זאכן פון בית אדער פון ארום די בית. וואס מיינט נחרשה העיר? דורך דעם מטבע פארשטייט מען וואס מיינט נחרשה העיר. זיי האבן ארומגעאקערט ארום די שטאט און געוויזן פון יעצט איז דאס אונזער שטאט. אזוי ווי להבדיל ביי אונז מ'איז מקדש א שטאט די גמרא זאגט אז מען איז מקדש ירושלים אדער די עזרה, מען וויל מרחיב זיין די שטאט, נעמט מען שתי פרות, מען נעמט זיי ארום וואו מען איז מוסיף אין שטאט, נישט א חרישה, א גאנצע טקס איז געווען, מיט די כהן, מיט די כהן גדול, מיט די מלך, נאכדעם זענען געגאנגען די כהנים, נאכדעם די המון עם, מיט צוויי פרות לפנים, און זיי פירן די צוויי פרות זענען די די וואס זיי פירן די גאנצע פאראד און שפעטער איין פר איז מען מקריב און די זעלבע איידיע איז געווען דא נאר זיי האבן אויסגעאקערט און געוויזן דאס איז די אונזער שטאט און טאקע שפעטער האבן זיי געבויט די חומה אויף זייער געווינג וואס זיי האבן אויס. דאס האבן אונז א מטבע ווי מען ווייזט ווי מען אקערט. איז די מטבעות און מיט דעם וועט מען מסיים זיין גיבט אונז פיר אינדיקעישאנס ווי די שטאט האט אויסגעזען נאך מרד בר כוכבא די ערשטע זאך איז. ער האט געגעבן א נייע נאמען, ביז יעצט האט עס געהייסן דזשודעיא, יעצט הייסט עס איילא ד'קאפיטאלינא, איילא איז א נאמען פון עבודה זרה, און קאפיטאלינא איז אזויווי ביי ענגליש א קעפיטל, דא איז די קעפיטל פון א געוויסע עבודה זרה וואס האט געהייסן דזשופיטער, האט אוועקגעשטעלט אויף די אויפן הר הבית א ריזיגע פסל. נאכדעם דאס איז געווען אין די צייטן פון מרד בר כוכבא, ס'איז א גרויסע ויכוח צו ממש פאר צו ממש נאך, נאכדעם נאכדעם האבן זיך גוים זיך אריינגעזעצט אין שטאט, ביז יעצט איז עס געווען א חורבה, און ארויפגעשטעלט אויף די הר הבית בתי עבודה זרה, דאס איז די פיר נקודות וואס אונז קענען זיך אפלערנען פון די מטבעות, מסיים זיין בדבר טוב, דאס איז געווען נישט אזא גוטע זאך, פון א פשט אין א גמרא, די גמרא דערציילט אז רבי ישמעאל בר יוסי איז געקומען פון גליל ער איז געווען די לעצטע פון די לעצטע דור פון די תנאים בערך צוויי הונדערט יאר נאכן חורבן ער איז געקומען דאווענען אין ירושלים בדרכו ווען ער איז אריבער אויפן וועג איז ער אריבער א פלאץ וואס הייסט פלעטענוס וראה אותו שומרוני אחד נאר ווי איז דאס פלעטענוס אונז ווייסן נישט א שטאט וואס הייסט פלעטענוס נאר ס'קען זיין ס'איז באלאטא אין שכם די געגנט אין שכם הייסט באלאטא די אראבער זאגן באלאטא ס'הייסט פאלאטא נאר די אראבער זאגן נישט קיין פ' איז הייסט עס באלאטא אבער דא שטייט פאלאטאנוס און די שומרונים האבן געוואוינט אין שכם אמר לו האט דער שומרוני געפרעגט פאר ר' ישמעאל בר יוסי להיכן אתה הולך אוואו גייסטו אמר לו עולה אני להתפלל באותה ירושלים באותה ירושלים ירושלים איז שוין נישט קיין ירושלים, דאס הייסט עס האט א אנדער נאמען, אבער אמאל האט עס געהייסן ירושלים, אמר לו, ולא מוטב לך להתפלל בזה ההר המבורך, ס'איז דען נישט בעסער פאר דיר צו דאווענען אין דעי הר, אין הר גריזים, ווייל די שומרונים האבן געהאלטן אז די בית המקדש דארף זיין אויף הר גריזים. דארט איז געווען דער מקום הנבחר, דארט איז געווען זייער בית המקדש, ולא באותה העיר החרבה, זעט מען א ויכוח וואס צוויי הונדערט יאר נאכן חורבן איז נאך געווען אידן וואס זענען נאך ארויף געגאנגען ירושלים צו מתפלל זיין, פלא איז, די גמרא איז ממשיך אז ער איז געגאנגען מיט א תלמיד, שטייט נישט דער נאמען פון תלמיד, תלמידו קאזיל בתריה, ער איז געגאנגען אונטער אים, בשוקא דציון, ווען זיי זענען אנגעקומען אין שוקא דציון, די שוק פון ציון, חזייה דקא מפחיד, האט ר' שמואל בר יוסף געזען אז דער תלמיד איז איז אריין אין א אין א אין א פחד, האט אנגעהויבן צו ציטערן. אמר ליה חטאת? האסט געזינדיגט? דכתיב פחדו בציון חטאים, ווער ס'האט געזינדיגט, ער גייט אריין אין א פחד. עד כאן דברי חזל. וואס איז פשט פון דעם? ס'קען זיין אין די יארן האט מען שוין נישט געקענט אריינגיין אין ירושלים. נאר וואס, אז מען זיך פארשטעלט ווי א גוי, דערפאר האט דער שומרוני געזאגט פאר זיי גייט נישט אריין אין א מקום סכנה ס'איז נישט גוט פאר אייך, איז מתפלל זיין קומט דא דא לאזט מען אריין, אבער זיי האבן נישט געפאלגט און ממשיך געווען קיין ירושלים, אנקומען דארט איז ער געגאנגען נאך אים, פארוואס טאמער ס'קומען צוויי קען מען דארט אים כאפן קומען דאווענען, און געקומען צוויי באזונדערע חברה און צוויי גוים. אבער בשוקא דציון, אונז ווייסן ווי דאס איז היינט, היינט האט מען געעפנט די קארדא, יעדער איד וואס איך פיר אין אלטשטאט ווייז איך אים די שוק וואס רוים האט געבויט גלייך נאך מרד בר כוכבא, אין יאר הונדערט פֿערציק וואס דאס איז געווען די הויפט גייווע פון רוים, די מארקעט, און דארט איז געווען די עכטע עבודה זרה'ס, האט דא דער תלמיד געציטערט אויף דעם כאפן, דא איז זיכער געווען דארטן פאליס מיט מיט מיט שומרים, איז ער אין א פחד, אזוי ווי מ'זאגט, איינער וואס האט נישט קיין מקום פון א חטא האט נישט קיין מקום אויף צו אויף צו ציטערן, עס איז גיי געהעריג און ממשיך זיין צום הר הבית און מתפלל זיין, אדער אין הר הבית אדער אינדרויסן פון הר הבית. עד כאן אויף היינט, ווער ס'האט וואס צו פרעגן קען אריינשיקן און מ'האפט צו פותר זיין די די שאלות,